סארי ראה אנכי היום נותן נותן לפניכם היום ברכה וקללה פרשת ראה לעצטע וואך האמיר געזאגט אז פרשת עקב איז די פרשה פון מוסר אויב ס'דא א בוק פון מוסר אין די תורה איז עס פרשת עקב. אז אויב ס'איז דא א בוק פון מוסר אין תורה פרשת עי', אויב ס'איז דא א בוק וואס איז ענטי עבודה זרה אין די תורה, איז עס פרשת ראה. פרשת ראה איז די פרשה וואס, מען קען זאגן די גאנצע פרשה איז א גאנצע סקריד, א גאנצע דרשה, א גאנצע רענט קעגן עבודה זרה, באט דיס היודזש דיס נויז מאכט מיך נערוועז, ווי געט אף דעט נויז? איך טריי צו רעדן אויב איינער וויל מיך זאגן אז מען קען אז מען הערט מיך אויב מען זאגט נאר די נויז. עס הייסט אין אנדערע ווערטער עס איז דא אסאך אנדערע סטאריס וואס מען קען אריינלייגן אין די פרעימווארק אסאך זאכן למשל מען קען זאגן אויף אלעס מאכן מוסר מען קען זאגן אז אלעס איז מען זאל נישט זיין קיין בעל תאווה מען קען מאכן פון אסאך אסאך אנדערע דזשענעראל סטראקטשערס דזשענעראל נערעטיווס פאר זאגן די וואס דרייט אויף וואס דרייט זיך ארום אסאך אנדערע חלקים פון די תורה אסאך אנדערע מצוות אסאך אנדערע פרשות. איינע פון די זאכן וואס מען קען אויף ארום דעם ארום דרייען ארום וויקלען די גאנצע תורה כל התורה כולה איז טענק יו יאסי איז די איז די ענין פון עבודה זרה א גרויסע חלק פון תורה און בפרט א גרויסע חלק פון ספר דברים איז שרייען מ'זאל נישט דינען עבודה זרה און אנדערע וועגן וויאזוי מ'זאל זיך מתרחק זיין פון עבודה זרה ווי מ'זאל מאבד זיין אלע פלעצער אלע מענטשן וואס דינען עבודה זרה אלע גוים אלע מצבות, אלע פסילים, אלע חלקים פון עבודה זרה. און וואס איך מיין דא אין דעם צו זאגן איז, אז די יעדער איינער ווייסט די רמב ם, די רמב ם אין מורה נבוכים אין חלק ג' אין פרקים פון טעמי המצוות איז מאריך, און די רמב ם זאגט אז אז די עיקר מטרה פון די גאנצע תורה, איינע פון די עיקר מטרות פון די גאנצע תורה איז, אז וואס ער זאגט, אנכי ולא יהיה לך, מען זאל נישט דינען עבודה זרה. און די רמב ם זאגט אז אפאר אפאר וויכטיגע אפאר וויכטיגע זאכן וועגן דעם. קודם כל זאגט ער.

איינע פון די זאכן וואס די רמב ם זאגט וואס מען דארף פארשטיין איז אז אסאך מצוות אפילו זיי זעען נישט אויס ס'איז דא סא עס איז דא די עצם זאך וואס אויף דעם דאס דארף מען נישט אמאל ממש זיכער נישט קיין טעם אז ס'איז דא א מצוה לא יהיה לך אלהים אחרים אקעי דאס מיינט דין נישט קיין עבודה זרה דאס פארשטיי איך יעצט איז דא אסאך אנדערע מצוות וואס זיי האבן נישט זענען נישט פירסט ארדער נישט דינען עבודה זרה סאו מען קען עס רופן סעקאנד ארדער נישט דינען עבודה זרה אזוי ווי גדרים פון עבודה זרה. און די פרשה מיין איך קען מען עס זעהן זייער שטארק, למשל ווען ס'הייבט זיך אן די גאנצע שריי אבד תאבדון את כל המקומות, זאלסט חרוב מאכן עבודה זרה, זאלסט נישט נאכגיין, זאלסט נישט טרינקען יין נסך, זאלסט נישט, מיין אפילו די פסוק רעדט זיך זייער שטארק, זאלסט נישט טון אזוי ווי די עבודה זרה טוען, וואס איז למשל מאכן שחוטי חוץ, די גאנצע פרשה פון שחוטי חוץ וואס איז סתם א הלכה לכאורה זאל נישט מקריב זיין א שום בית המקדש נאר אין א מקום אשר יבחר השם, האט נישט לכאורה מיט עבודה זרה בעצם, נאר וויבאלד די עובדי עבודה זרה טוען אזוי, אזוי איז לכאורה פשט פון די פסוק, אז וויבאלד די עובדי עבודה זרה טוען אזוי, מילא טו עס נישט, לא תעשון כן להשם אלקיכם, אזוי ווי זיי טוען צו האבן עבודה זרה, קליינע געטשקעלעך איבעראל, ניין דו טו עס נישט, דו דווקא טו דווקא פארקערט. און די גרעסטע המחשה פון דאס איז די מאמר חזל אז וועגן מצבה אז בימי אבות איז געווען אהובה, די אברהם אבינו יצחק און יעקב אבינו האבן געדינט די אייבערשטען מיט דאס, מען מאכט א מצבה לשם שמים, אבער וויבאלד די עובדי עבודה זרה האט מען עס אנגענומען צו מאכן א חק, ס'איז געווארן אזא מנהג, דאס איז א עבודה זרה'דיגע זאך, דעטס אלל, יעצט איז געווארן נישט נאר אהובה, ס'איז געווארן א תועבה, אבער דאס פארשטייט מען אז דאס איז סעקאנד ארדער תועבה, דאס איז נישט. די עצם תועבה פון עבודה זרה, דאס איז סתם אזא זאך, ס'איז סתם, אבער וויבאלד די עובדי עבודה זרה טוען עס, ממילא דארף מען זיך מתרחק זיין פון עבודה זרה, דאס הייסט, אזוי ווי עס איז אביסל פארקערט פון די ערשטע זאך וואס כ'האב געזאגט, די ערשטע זאך וואס כ'זאגט אז ווען כ'זאג א זאך איז כנגד עבודה זרה, דאס איז נישט קיין צווייטע זאך, דאס איז די די גרעסטע תכלית, די גרעסטע פוינט, די גרעסטע זאך פון אלעס, אבער וועגן, טאקע וועגן דעם, טאקע ווייל עבודה זרה איז די גרעסטע זאך פון אלעס, דא אסאך זאכן וואס זענען אזוי ווי תולדות פון עבודה זרה, זענען אזוי ווי אייניקלעך פון עבודה זרה. אדער אין אנדערע ווערטער, א בעסערע וועג וויאזוי צו זאגן איז, צו זאגן אזוי ווי אונז זאגן עס א גאנצע צייט און לערנען א גאנצע צייט פון די ספר דברים, אז ספר דברים איז די ספר, אז ווען ס'דא א תורה, ס'דא א זאך, ס'דא א מטרה, אונז ווילן דא אנקומען, למשל אונז ווילן אנקומען צו מ'זאל דינען די אייבערשטער נישט דינען עבודה זרה. יעצט, די יישום, די למעשה פון דעם, איז א גאנץ אנדערע חכמה, אזוי ווי אונז האבן געלערנט לעצטע וואך וועגן מוסר אז ס'איז א אנדערע חכמה פון די עקטשועל פארשטיין די זאך, כדי אויסצופירן די למעשה דארף מען טון אסאך זאכן, די גאנצע זאך פון מאכן גדרים און סייגים, די גאנצע זאך פון מאבד זיין עבודה זרה, די גאנצע זאך פון נישט טון זאכן אפילו וואס זענען בעצם גוטע זאכן, נאר ווייל די עבודה זרה טוען עס, טוען אונז עס נישט, דאס איז נישט פארט פון די עקטשועל, פון די עצם זאך, דאס איז כולי פארט פון די מלכות פארט פון די תורה, פון די משנה תורה, פון די חלק פון די תורה וואס פרובירט צו זוכן עצות, צו זוכן וועגן ווי אזוי מען קען עס טאקע אויספירן למעשה, און למעשה וויאזוי פירט מען עס אויס? איך זאג סתם דרשות לא יהיה לך אלהים אחרים, אקעי, עס איז א גוטע דרשה, עס איז אמת. אבער כדי עס אנקומען למעשה דארף מען טון אבד תאבדון דארף מען טון די אלע זאכן וואס מען דארף כדי עוקר צו זיין עבודה זרה סאו דאס איז מילא עז איים טאלקינג וועגן דעם איז עס שייך צו די פארט פון די תורה וואס איז אויף אויסצופירן למעשה און דער רמב ם נעמט עס אסאך ווייטער פון דעם ווייל איך מיין מען קען לערנען גאנץ פרשת ראה דורך דער רמב ם דער רמב ם זאגט פעימעסלי אז אפילו זאכן אזוי ווי בשר בחלב אדער פארוואס מען האט פיאות

סאו און לכאורה מען זעט אין פרשת ראה איז זייער אסאך מצוות, ס'קען זיין אז אלע מצוות וואס שטייען אין פרשת ראה אדער אפשר אלע מצוות פון משנה תורה זענען זייער קלאר כנגד עבודה זרה, כ'האב אביסל מזל נאך אפאר זאכן. נאך א גרויסע זייער א אינטערעסאנטע שטיקל וואס די רמב ם זאגט דארט אין פרק ל' איז אז די תורה איז דא ברכות און קללות, אזוי ווי די פסוק וואס הייבט זיך אן ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. און די ברכות און קללות פון די תורה זאגט די רמב ם א זייער אינטערעסאנטע פאני רמב ם לכאורה. די רמב ם זאגט. אז פארוואס דא, פארוואס די תורה זאגט צו אז ווען מען וועט דינען די אייבערשטער וועט מען נישט האבן, מען וועט האבן עשב בשדך לבהמתך, מען וועט, די הארוועסט וועט זיין גוט און די עגריקאלטשער וועט זיין גוט, זאגט דער רמב ם, ווייל ער האט געליינט עפעס א בוק פון עבודה זרה, עס הייסט נאבאטיען עגריקאלטשער, החקלאות הנבטית רופט עס דער רמב ם, און עס איז אזא בוק וואס דער רמב ם האט אטליסט געהאלטן אדער געמיינט אז עס איז פון די עכטע אלטע עבודה זרה, עבודה זרה פון די תורה, פון די זמן התורה, און ער זאגט אז אין יענע בוק זעט מען אז זייער גאנצע עבודה זרה האט זיך געדרייט ארום פונקטליך די זאך, ארום די הבטחה, אז זיי האבן מורא געהאט, זיי האבן געווען אגריקולטשורעל מענטשן, זיי האבן געמאכט א גרויס א ריכטיגע זאך, די אגריקולטשור איז א זאך וואס איז מחיה מענטש, נישט אן דעם קען מען נישט לעבן, און זיי איז געווען זייער ביזי, וויאזוי מאכט מען זיכער אז עס זאל ארבעטן, אז די פלאנצעריי עס זאל געלונגען, עס זאל וואקסן שיינע תבואות, די בהמות זאלן געלונגען, די בהמות זאלן נישט שטארבן, און זייערע כומרי עבודה זרה האבן זיי געזאגט. אז קום אהער אויב מ'עט מאכן א מק קרבן אויף עבודה זרה, מ'עט דינען די עבודה זרה, דעמאלטס וועט זיין עשב בשדך לבהמתך, און אויב מ'עט נישט טון פארקערט, און מ'עט נישט דינען גענוג די עבודה זרה די גאד אוו הארוועסט אדער די גאד אוו דעיס, גייט נישט זיין, גייט נישט וואקסן, גייט זיין שרעקליך. און די רמב ם זאגט אפילו, מ'זעט אויך אז אלע זייערע ימים טובים, האבן געהאט יעדע מאל ווען ס'איז געווען א זמן פון אסיף אדער פון קציר אדער פון זורע זיין, דעמאלטס האבן זיי געמאכט א יום טוב פאר די עבודה זרה, דעמאלטס האבן זיי געמאכט זייערע פארשידענע ריטואלס און זאכן, כדי אז ס'זאל געלונגען די אגריקולטור, זאגט די רמב ם, אויב אזוי פארשטיי איך זייער גוט וואס די תורה זאגט ונתתי עשב בשדך לבהמתך, כאילו די רמב ם האט נישט געקענט פארשטיין פשוט אז איך וויל טאקע, די תורה האט די זעלבע פוינט פון עבודה זרה, פונקט ווייל זיי האבן געהאט ראנג גאט, דזשאסט, דאס איז דאך געווען די פשוט'ע פשט, אקעי זייער גוט, אלע, יעדע איינער האט, יעדע איינער וויל האבן גוטע עשב בשדך, עבודה זרה זאגט אז מ'עט עס האבן פון דינען עבודה זרה, און די תורה זאגט מ'עט עס האבן פון דינען די אייבערשטער פארקערט, די רמב ם זאגט האט נישט געווען ליב געהאט די פשט, פארוואס? קען זיין ווייל די רמב ם האט נישט געהאלטן אז ס'איז געשעט למעשה, קען זיין ווייל ער האט געהאלטן אז.

אז ווען מען דינט די אייבערשטער וועט זיין עשב בשדך און ווען מען דינט נישט די אייבערשטער וועט זיין עפעס אנדערש, פאקט די מעסעדזש איז נאר לאפוקי די סופערסטישעס מענטשן וואס זיי מיינען אז די הארוועסט קומט פון עבודה זרה און ווען נישט ווען מען דינט נישט די אלע נארישקייטן דעמאלטס געשעט עס נישט, ניין אלעס פירט די אייבערשטער, אין אנדערע ווערטער די מעסעדזש איז אז אלעס פירט די אייבערשטער, די מעסעדזש איז זאלסט וויסן און גלייבן אז די אייבערשטער פירט אלעס און עס האט נישט צוטוהן פארקערט, אויב עס איז וואלט אויב עס איז עני אויב עס איז עניטינג איז פארקערט ווער ס'דינט די אייבערשטער ער האט. ער האט גראז, און ווער ס'דינט נישט די אייבערשטער האט נישט, און דאס דארף מען אז אז עקסטער לויט שיטת הרמבם וויאזוי ס'ארבעט אז עס איז אויב ס'איז א נס אדער וויאזוי ס'ארבעט, אבער על כל פנים די פוינט פון והיה אם שמוע און די פוינט פון ברכה קללה איז נישט כפשוטו אז מ'איז מזהיר די עולם ווייל אז אויב מ'קען דאס געבן אפילו לפי שיטת הרמבם אזוי וויכטיג אז ס'איז אזוי וויכטיג מ'זאל נישט דינען עבודה זרה האט די תורה וועגן דעם מזהיר געווען און צוגעזאגט די אלע הבטחות און שכר ועונש אבער ניין די רמבם זאגט אז די גאנצע שכר ועונש איז נאר לאפוקי די עבודה זרה לאפוקי די מענטשן וואס האבן מורא פון עבודה זרה. און אזוי ווי אזוי האב איך א מורא'דיגע א מורא'דיגע וועג פון לייענען די פרשה פון והיה אם שמוע, יעצט איז א נייע כוונה וואס מען האט קיינמאל נישט געוואוסט ביז כ'האב געזען די פרק נעכטן, ווייל ביז יעצט איז עס אלעמאל געמיינט אז עס איז א שרעקעדיגע פרק, ס'קומט זיך אנצושרעקן מענטשן, אה, וועסט נישט דינען די אייבערשטער, וועסט גיין אין גלות, וועסט נישט דינען די אייבערשטער, וועט זיין קללות. ניין ניין, ס'קומט פונקט פארקערט, ס'קומט צו בארואיגן מענטשן, מענטשן האבן מורא געהאט פון די עבודה זרה, זיי האבן מורא געהאט ווער ווייסט, אפשר דער גלח ווייסט וואס ער רעדט, אפשר ווער ס'דינט נישט זעאוס מיט בעל מיט אלע נאראנים, ער האט נישט קיין ברויט צו עסן, נא נא נא, עסט האבן ברויט צו עסן, איך זאג דיך דו עסט דינען די אייבערשטער עסט האבן ברויט צו עסן, ווייסט ווער האט נישט ברויט צו עסן? דער עבודה זרה, ער האט נישט ברויט צו עסן, אבער דו עסט דינען די אייבערשטער, דאונט ווארי, אלעס וועט זיין גוט, אנדערע ווערטער די גאנצע ברכה וקללה איז אמת'דיג געקומען צו עוקר זיין עבודה זרה, עס איז צו בארואיגן מענטשן פון די נארישע פחדים וואס זיי האבן געהאט אויף די עבודה זרה, וועגן דעם איז דא ברכה וקללה, און אויב אזוי קען מען פארשטיין אויך די המשך פון די פרשת ראה וואס רעדט זיך וועגן מאכלות אסורות, און ס'רעדט פון מאכלות אסורות און בכור, און פון דעם קומט מען אן צו די פרשה פון. אלע מועדים, און די אלע מועדים וואס זיי וויאזוי זיי שטייען אין פרשת ראה איז טאקע די וועג פון אגריקאלטשור אז ס'דא חג האסיף, חג חודש האביב, און חודש הקציר, חג האסיף, דאס הייסט, און לויט די רמב ם פארשטייט מען אז די סיבה פארוואס אונז האבן מועדים איז נישט דווקא ווייל די אייבערשטער דארף דארף האבן די מועדים אדער עפעס אזוי, לייק ווייל ס'איז עפעס א ענין פון די מועד אליינס, נאר כדי ווייל די עבודה זרה האט זיך ארום געדרייט ארום דאס, ממילא טו אלעס פארקערט, זיי מאכן א חג פאר די עבודה זרה אז ס'זאל וואקסן, מאך דו פאר די אייבערשטער. און זיי זיי זענען מקריב די בכור פאר די עבודה זרה מאך דו פאר די אייבערשטע. און מען פארשטייט אויך די רמב ם'ס פשט אויף שחוטי חוץ איז לכאורה דאס אז די תורה פרובירט פשוט ממעט צו זיין קרבנות, אבער דאס אז אז דאס שטימט אויך לכאורה מיט די פשט פון די פסוק וואס איך לערן היינט וואס איז לכאורה די פשט דא. אז די סיבה פארוואס וואס איז שלעכט מקריב זיין אויף במות וואס איז שלעכט די אייבערשטער איז עפעס דא אין ירושלים די אייבערשטער איז נאר אין איין פלאץ מען קען מקריב זיין איבעראל דאזענט רילי מעיק סענס דאס איסור. אבער אויב מען פארשטייט דאס וואס עס שטייט די תורה לייגט עס אראפ בפירוש אז דער ווער טוט אזוי די עובדי עבודה זרה אין אנדערע ווערטער דאס איז אביסל ממעט געווען דאס הייסט זיי מיינען אז יעדן טאג פאר מען עסט פרישטאג דארף מען שלעכטן עפעס א פייגל פאר די עבודה זרה ווייל נישט וועט די פרישטאג נישט געלונגען זאגט די תורה ניין דאנט ווארי טו נישט דו טו גארנישט דארפסט גארנישט טון דארפסט גארנישט די אייבערשטער פירט אלעס דארפסט גארנישט טון איינמאל א יאר וועסטו קומען אין ירושלים וועסט ברענגען דיין בכור יא יא, דאס דאס דאס האט מען געלאזט, די רמב ם וואלט געלערנט לכאורה אז אקעי, מען האט נישט געקענט אינגאנצן מבטל זיין האט מען אביסל געלאזט דאס, אזוי זאגט די רמב ם וועגן קרבנות באופן כללי. אבער אין דזשענעראל מען זעט אז די זאך איז נישט צו זיין עבודה, אפילו אויב איז דא עבודה זרה, ס'איז א גרויסע לימוד דאס, ווייל לכאורה די עבודה זרה טוט דאך א גרויסע עבודת השם, ער איז מ א יעדן טאג שטייט ער אויף און ער ברענגט א קרבן, און יעדן טאג ער מוטשעט זיך אזוי שטארק, אזויפיל זיך אזויפיל מתייגע פאר עבודה זרה, וואלט מען געקענט זאגן, אינסטעד פון לא תעשון כן לה' אלקיכם, מען וואלט געקענט זאגן, א חסיד עפעס א חסידישע איד וואלט געקענט זאגן, אה, ממנו תלמד, ממנו נקח לעבוד את ה', ער דינט די אייבערשטער, ער דינט זיין קל וחומר, מה דאך דער גוי דינט זיין געטשקע וואס לא יועיל ולא יזיק, דינט ער אזוי, אזוי, מיט אזא מסירות נפש, דו, לערן דו זיך צו דינען מיט א נאך א גרעסערע מסירות נפש דעם אייבערשטער, זאגט, די תורה זאגט פארקערט, ניין.

נישט מער, ווייל מער איז שוין עבודה זרה, דאס איז די רמב ם'ס פשט אין די פרשה, און אזוי פארשטייט מען די גאנצע פרשה אויף די לייט, דאס איז די פרשה וואס איז כנגד עבודה זרה. איך וויל נאר זאגן נאך איין זאך וואס איז וויכטיג צו פארשטיין, ווייל ווען מען לערנט אזוי און מען לערנט אזוי, די רמב ם זאגט, איך קען, יאסי איים גאנא לוק אין א סעקאנד קויז איך בין אביסל ווייט פון די קעמרע. לאמיר זאגן איין זאך, מ'לערנט אזוי די רמב ם, אסאך מענטשן פרעגן די שאלה, אפשר דאס איז די שאלה וואס איך גיי יעצט פרעגן זאגן, די שאלה גלייך איז, אקעי אויב אזוי זאגסטו בעצם האסטו מבטל געווען רוב מצוות, דהיינו זאגסטו אז ווען איך וואלט, ביז יעצט האב איך געמיינט אז לייגן תפילין איז דאך סיי גאר א, תפילין איז דאך א הייליגע זאך, ס'איז דאך תפילין, ס'איז דאך איך ווייס וואס, יעצט זאגסטו ניין, די תפילין איז נאר ווייל די עבודה זרה האט עפעס געהאט, מילא דארף מען נישט דינען עבודה זרה, עס ווערט דא צוויי קשיות, איין קשיא גיי איך נישט פארענטפערן, אבער די ערשטע קשיא איז, איז דאס אמאל געווען? וואס גייט מיך אן וואס אמאל דארף עבודה זרה? היינט איז דאך נישטא די עבודה זרה, סאו פארוואס דארף מען ווייטער לייגן די תפילין? און די צווייטע שאלה איז, אז ס'איז באופן כללי מער ווי א סוד, דאס הייסט אז מ'איז מבטל, דו ביסט מזלזל די אלע מצוות, דו ביסט מזלזל, איך האב געמיינט אז פייער איז עפעס א גרויסע סוד, איך ווייס, ס'איז א גרויסע סוד. יעצט זאגסטו מיר אאוו, דא איז געווען אמאל געטשקע דינערס וואס האבן געהאט פייער, זאגט די תורה האב נישט פייער, סאו די זעלבע, נאכמער קען מען פרעגן אויף וואס איך האב געזאגט וועגן ברכה כללית. אבער איך איז למעשה פונקט פארקערט. פארוואס איז עס פונקט פארקערט? ווען ווייל דאס איז דאך אליינס עבודה זרה. ווען איינער זאגט, ס'איז דא א ווארט פון די קאצקער רבי, לא תעשון כן לה' אלקיכם, זאגט די קאצקער רבי, מאך נישט אזוי פאר די אייבערשטער, די אייבערשטער דארף נישט פונקט אזוי, די אייבערשטער דארף אמאל אזוי, אמאל אזוי, אמאל אזוי, נישט נאכמאכן, נישט מאכן א יסוד אזוי ווי א סטאק פיקטשער וועגן דעם, דאס איז די קאצקער רבי'ס ווארט. און די אסאך מענטשן מיינען אז דאס איז א ווערטל, נע, סתם א חסידישע ווערטל, מ'טייטשט אריין א פסוק, ס'האט נישט קיין שייכות מיט גארנישט, און געזאגט לא תעשון כן לה' אלקיכם, איך מיין,

שייכות צו יענע כוכב וואס איז שייכות צו יענע טאג וואס איז שייכות צו די וואקסן פון די זאך וואקסט עס נישט ניין ניין ס'איז שטותים ס'דא איין באשעפער און ער פירט אלעס און אמאל דארף מען פלאנצן אזוי אמאל דארף מען טון אזוי אבער די כן די זעלבע זאך פון ציור דאס איז אלע עבודה זרה ער זאגט ער האט עפעס א פיקטשער ער פארשטייט אז די אייבערשטער איז אזא סארט א הייסט האט אזא פיקטשער האט אזא מין תמונה אזא מין מידה אבער איינער וואס נעמט איין מידה און ער זאגט דאס איז ער אלה אלהיך ישראל דאס איז עבודה זרה. און און הוי' דער אייבערשטער, דער אמת'דיגער אייבערשטער איז דער וואס איז נישט די אלע זאכן, לאו מכל אלין מידות כלל, נאר וואס פארשטייט זיך אמאל אמאל איז ער רחום, אמאל איז ער חנון, אמאל איז ער בעל דין, אמאל טוט ער אזוי, אמאל טוט ער אזוי, אבער עס האט נישט קיין שום ציור, עס האט נישט קיין שום סטאק זאכן. מילא אז איינער ווערט סטאק אין א זאך איז דאס לא תעשון כן, און מילא איז נישט נאר עבודה זרה, עס איז די זעלבע זאך מיט א מצוה, אויב איינער ווערט סטאק, ער זאגט מען דארף טון אזוי, און נישט אויב מען שאקלט נישט לולב די וועלט ענדיגט זיך. ניין, עס ענדיגט זיך נישט. די לולב עקזיסט נאר כדי מען זאל אנקומען צו די אייבערשטער. כדי מען זאל נישט טון עבודה זרה, מען זאל אנקומען צו די אייבערשטער. אבער נישט די, פארקערט, און די מענטשן וואס זיי מיינען אז די רמב ם איז ממעט פון די מצוות ווען ער זאגט אז אלע מצוות זענען כנגד עבודה זרה, פונקט פארקערט, די רמב ם איז מעיד, מאכט נענטער אלע מצוות צו די אייבערשטער. אינסטעד פון מיינען אז די מצוה איז עפעס א געטשקעלע, ניין, די מצוה איז נישט קיין געטשקעלע, די מצוה איז נאר א וועג כדי מען זאל נישט טון עבודה זרה, כדי מען זאל אנקומען צו די אייבערשטער. און ממילא דאס איז יעצט איך קען מ'קען אויך אביסל פארענטפערן די צווייטע קשיא פון פון די פון די וואס מ'פרעגט אויף די רמב ם וואס גייט מיך אן וואס איז אמאל געווען לכאורה ס'ווערט אביסל זייער שוואך ווייל מ'דארף פארשטיין אז ווען ווען מ'פרעגט א שאלה פון טעמי המצוות ווען די רמב ם פרעגט וואס פארוואס פארוואס וויל ער וויסן טעמי המצוות וואס איז דאס דאס איז מען דינגט זיך דא מיט עפעס א גוי וואס זאגט מהיכי תיתי מה עבודה הזאת לכם דעטס נאט אווער דזשאב דאס איז א דזשאב פאר מענטש מוז ארבעטן פאר אחים אדער איך ווייס נישט וועם, ס'איז נישט מיין דזשאב און ס'איז נישט די רמב ם'ס דזשאב. אבער דער שאלה איז אזוי, ס'איז דאך דא אזא זאך וואס הייסט עבודת השם און דער רמב ם רופט עס עבודה מיוחדת למשיגי אמיתות. ס'איז דא א עבודה מיוחדת וואס ער איז מאריך אין דעם אין סוף מורה נבוכים און דער רמ א ברענגט דאס אראפ אין אורח חיים. דאס איז די עבודה פון עבודת המח. אין חבד הייסט עס ס'איז דא עובדי הוי' בגופם, ס'איז דא עובדי הוי' בנשמתם. עבודת השם בנשמה מיינט משיג זיין די אייבערשטער, מיינט. טראכטן די אייבערשטן מיינט פארשטיין די אייבערשטער, און אז איינע פון די וועגן פון פארשטיין איז דורך טון מצוות, איז דורך לערנען תורה, די תורה איז איז א חלק פון חכמת ה', א חלק פון חכמת העולם, און דורך דורך דעם וואס מען פארשטייט עס, דעמאלטס איז עס משיג די אייבערשטער. און יעצט ווען א מענטש טוט מצוות, ווען א איד וואס זאל זיין פון די עבודה מיוחדת, טוט א מצוה, מוז ער וויסן די טעם, ווייל ער ווייסט נישט די טעם, איז א מצוה איז מען אים נישט מקרב צו די אייבערשטער, עס איז נישט קיין פארט פון השגת ה' ס'איז סתם א מצוה, אקעי אפשר דארף מען עס טוהן, איך ווייס פאר מיין פאר תיקון העולם, איך ווייס פאר פארשידענע סיבות אז מ'דארף עס טוהן, עניוועיס, אבער זיין עבודה איז דאך אלעמאל צו משיג זיין די אייבערשטער, יעדע זאך וואס ער טוט איז א וועג פאר אים זיך מפנה זיין פון עבודה זרה אדער פון עסקי עולם, פון אלע מיני שטותים, פון אלע מיני זייטיגע זאכן און זיך מקרב זיין צו די אייבערשטער, ווען ער זאגט זאגסט אים טוה אן תפילין, פארוואס? ווייל מ'דארף לייגן תפילין, ס'איז א דין אז מ'דארף לייגן תפילין. זאגט ער דיך דאס איז עבודה זרה, דאס איז געהעריג עבודה זרה, דאס טוט מיך גארנישט, טוט מיך גארנישט, ווען איך זאג דיך אה ווייסטו וואס, אפילו איך זאג דיך אז ס'איז נאר א היסטארישע זאך, אמאל האט עבודה זרה געהאט אזא זאך מילא ברענגט מען עס פאר די אייבערשטער, אקעי, עטליסט פארשטיי איך, מיין מח האט געכאפט אז ס'האט עפעס א שייכות די צוויי זאכן, די אייבערשטער מיט די פאות האבן עפעס צו טון, ווייל פאות מיינט. אפילו ס'איז היסטאריקל, סאו ס'מיינט היסטאריקלי, איז עס אויך א וועג פון מקשר זיין זאכן, דער מח האט אסאך וועגן פון מקשר זיין זאכן, איינע פון זיי איז, וואס איז היינט, איינע וואס ס'איז אמאל געווען, וואס איז אמאל געווען איז אויך א אינטעלעקטשועל אינטערעסאנטקייט, זעסט דאך אינטעלעקטשועל מענטשן זענען אינטערעסירט, וואס איז אמאל געווען, וואס אינטערעסירט, ס'איז א השגה, ס'געבט אים עפעס, איינער וואס איז א אינטעלעקטשועל מענטש, ס'געבט אים עפעס, ער פארשטייט ווי עס איז אמאל געווען, ער פארשטייט ווי עס האט זיך אנגעהויבן, ער פארשטייט אז די פאות האט זיך אנגעהויבן פון דעם. אז אונז ווילן זיין פון די אייבערשטער מענטש און נישט פון די עבודה זרה מענטש, אונז ווילן געדענקן און אונז ווילן טון אלע מיני זאכן אפילו וואס זיי מאכן לאו דווקא סענס די זאך אליינס, אבער אונז ווילן טון אלע מיני זאכן כדי נישט צו זיין א עבודה זרה נאר צו זיין עבודת השם, יעצט ווען איך מאך פאות, סאו מיין פאות איז נישט עפעס א עבודה זרה, עס איז נישט עפעס א קאין להשם לקייכען, פארקערט, עס איז עפעס א זאך וואס דערמאנט מיך און וואס זאגט מיך אז איך זאל דינען די אייבערשטער נישט דינען עבודה זרה, און סאו די זעלבע זאך ווען אלע מצוות ווען אונז זאגן אז זענען כנגד עבודה זרה, ס'איז נישט נאר דער רמב ם, אויב מען קוקט אריין אין זוהר אין תיקוני זוהר, דער רמב ם האט דאך נאר געזאגט אויף א סערטען א באנטש און ער האט געפרובירט אריינצושטופן ווי מער מצוות ער קען אין ספר המדע און זאכן וואס זענען כנגד עבודה זרה אבער ס'דא מצוות וואס דער רמב ם אליינס זאגט ער דאס איז דאס האט א אנדערע טעם אויב מען לערנט קוקט אין זוהר זעט מען די זוהר האט געשריבן ביזן סוף דער זוהר זאגט אז אנכי ולא יהיה לך דאס איז דער כלל כל התורה כולה אין גאנץ זוהר אלע מצוות עשה זענען אנכי אלע מצוות לא תעשה זענען לא יהיה לך און דער זוהר זאגט פעימעסלי אז דאס זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור אז שם שמי מיט ו' ק' איז שס ה און זכרי מיט י' ק' איז רמח און דאס איז די רמח מצוות וואס זענען כנגד מכוון צו די שם הוויה, דאס הייסט אלע מצוות לויט די זוהר יעדע איינס פון זיי, נישט נאר אזוי ווי די רמב ם וואס דרייסיג פופציג פון זיי, די אלע זעקס הונדערט און דרייצן זענען נאר וויאזוי מ'זאל מקיים זיין וועגן וויאזוי מ'זאל מקיים זיין אנכי און לא יהיה לך. און ווי אזוי ווייל אז די עבירות זענען קליפות, אדער פארשידענע וויאזוי ס'זאל נאר זיין. אז מילא ווען עס איינער ס'דא אסאך וועגן וויאזוי צו פארשטיין איינע פון די וועגן איז די היסטארישע וועגן אז אמאל איז געווען אזא עבודה זרה וואס זיי האבן געהאט אסאך במות און מילא אונז אונז זענען נישט פון די במה מענטשן אונז טוהן אזאך אפילו עס איז אמאל געווען א גוטע זאך אמאל אויב מ'וואלט לעולם די עצם זאך איז א גוטע זאך און מ'דארף וויסן אז די עצם זאך איז א גוטע זאך לויט סאיז און קיין זאג נישט אז די עצם זאך איז א שלעכטע זאך ווער ס'זאגט אז די עצם זאך איז א שלעכטע זאך האט נישט פארשטאנען פאר דעם זאגן די גמרא אל יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר נאר זיי זאגן אפשי והתורה אסרה פארוואס אז עס איז אויך דא איז דא א פאלשע פשט, א גרויסע פאלשע פשט, איך וויל מבער זיין די עבודה זרה, מאבד זיין די עבודה זרה, וואס ער זאגט אז ניין, איך פארוואס, מען דארף וויסן אז מצוות האבן נישט קיין טעם, וואס איז נישט, ס'איז נישט איך פארשטיי די טעם, נאר מצוות האבן נישט קיין טעם, דאס איז א פאלשע פשט, די אמת'דיגע פשט איז, ווייל דער אייבערשטער דאזענט קעיר, ווער ס'זאגט אז דער אייבערשטער האט פיינט חזיר, ווער ס'זאגט אז דער אייבערשטער האט פיינט עפעס עניטינג, איז א עובד עבודה זרה, ער איז עובר אויף לא תעשון כן לה' אלקיכם, ער זאגט אז דער אייבערשטער איז נאר אין איין וועג און נישט אין א צווייטע וועג, דער אייבערשטער איז עני וועגן, נאר וואס, פארוואס עס איך נישט חזיר? ווייל והתורה אסרה, ווייל איך וויל זיך מיט דעם מקרב זיין צו אייבערשטער, ווייל איך וויל ברענגען, אזוי איז אויסגעקומען, ווייל איך בין א איד, ווייל איז אזוי איז די סטארי פון, סטארי פון א איד, אזוי ווייל אזוי טוהן אידן, ווייל אזוי איז א וועג וויאזוי איך בין זיך מקרב צו אייבערשטער, אויב איך זאג אי אפשי, איך פארשטיי חזיר אליינס איז עפעס א שלעכטע זאך, דעמאלטס איז עבודה זרה. ממילא. דאס איז די אויפטוה וואס מ'זאגט יעדע זאך וואס איך זאג אז ס'איז כנגד דאס יעדע מאל איך טרעף א זאך וואס האט צוטוהן מיט א אמאליגע עבודה זרה צו עני וועג וואס איך טרעף וואס האט צוטוהן מיט עבודה זרה מיט דעם ברענגט מען צוריק אלע מצוות מיט דעם אליינס ווען די רמב ם האט געזאגט נישט נאר די רמב ם האט געזאגט ס'איז היסטאריקלי אמאל געווען עבודה זרה מילא איז געבליבן זענען זיי געבליבן אייביג סטאק מיט די מצוות ווען די רמב ם האט געזאגט אז די מצוות זאלסטו נישט מיינען אז די מצוות זענען פאר זיך א זאך נאר זאלסטו וויסן אז זיי זענען כנגד עבודה זרה מיט דעם האט מען מאבד געווען די עבודה זרה פון די מענטשן וואס זיי מיינען אז מצוות זענען פאר זיך א זאך, מיט דעם אליינס איז מען מקיים אבד תאבדון את כל המקומות, אלע מקומות, אפילו די מקומות וואס אברהם אבינו האט געדינט, אפילו די מקומות, די מצוות פון די אייבערשטען. און מיט דעם וועל איך ענדיגן, און זען זאגט די הייליגע איזשביצער לעצטע וואך, שטייט לא תעשה לך א גאנצע ליסט פון תמונות, תמונת כל אשר בשמים, תמונת כל אשר ציווך ה' אלוקיך, און רש"י מוטשעט זיך שוין, וואס הייסט תמונת כל אשר ציווך ה' אלוקיך, די אייבערשטער האט געהייסן זאל נישט מאכן, זאגט רש"י, כל אשר ציווך לא לעשות, מען דארף עס ליינען כאילו ס'שטייט ציווך לא, זאגט די איזשביצער ניין, זאלסט נישט מאכן קיין תמונה פון כל אשר ציווך ה' אלקיך, מאך נישט קיין עבודה זרה פון דיינע מצוות, ווייס אז אלע מצוות, די פוינט פון אלע מצוות מ'זאל נישט דינען עבודה זרה, ווער ס'מאכט עבודה זרה פון די מצוות, ער פארדרייט די גאנצע מהפך קערה על פיה, מאכט אלעס פונקט פארקערט, איז א, אויב מ'וועט טון אזוי, דעמאלטס וועט מען פארשטיין ברכה וקללה, און מ'וועט פארשטיין אז אלעס מאכט דער אייבערשטער, מ'וועט האבן נאר ברכות, און מ'וועט פארשטיין אז די ברכה וקללה איז אויך נאר כדי מ'זאל נישט דינען עבודה זרה, ס'נישט ווייל דער אייבערשטער האט פיינט אידן חס ושלום, און דאס גייט זיין אונזער תשובה פון ראש חודש אלול. מען גייט אויפהערן צו טון עבודה זרה, וואס די עיקר תשובה וואס שטייט אין די תורה, אז מען הערט אויף צו טון עבודה זרה, און מען הייבט אן צו דינען די אייבערשטער, און יעדער איינער זאל האבן א גוטע שבת.